מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס. דא האט איר א קורצע שאלות ותשובות סעסיע פון הרב יצחק הערש בינעט מנהל מסורת. שאלה נומער פיר און דרייסיג, א אינגערמאן, חתונה געהאט א פאר יאר, און זאגט ער איז מורא'דיג צופרידן, לעבן גייט זייער גוט, ער פילט זיך נאנט און פרייליך און ברוך השם ס'סאונד גוט. אבער פון צייט צו צייט און אמאל אמאל זאגט אים זיין ווייב אז זי פילט נישט גענוג קלאוס. זי וויל פילן מער קלאוס, מער נאנט, און ער ווייסט נישט וואס דאס מיינט, וואס זאל מען, וואס דארף מען זיך א עצה געבן, זאל מען סתם איגנארן, צו וואס זאל מען טון ווען א פרוי זאגט אז זי פילט נישט גענוג נאנט, זי זאגט עס פון צייט צו צייט. עד כאן די שאלה. כבוד די חשובע שואל וואס זיין פרוי פון צייט צו צייט דרוקט זיך אויס אז ביסט נישט גענוג קלאוס צו מיר, דו פילסט נישט גענוג נאנט, איך פיל נישט גענוג דיין נאנטקייט, די ערשטע נקודה איז אז מען דארף קיינמאל נישט זיך מתייחס זיין צו זאכן וואס געשעהן נאר אמאל אמאל. ס'קען אמאל אמאל האט רעכט ס'זאל אלע מיני זאכן געשעהן, אמאל אמאל קען א מענטש זיין אין א שלעכטע מוד, און אמאל אמאל קען א מענטש פילן קאלט און הייס, און אמאל אמאל איז קיינמאל נישט קיין קביעה. די חשש און די חסרון און די קאנסערן און די זארג זאל געשעהן נאר פון זאכן וואס געשעהן מער אפט און מער כסדר. אבער דאך, א מענטש איז נישט באקוועם ווען ער הערט די זעלבע ווערטער פון אפילו ס'איז נאר אמאל אמאל, און צו איז חושש למיחש מיבעיא צו ס'איז דא אין דעם עפעס. איז די ערשטע זאך איז קען מען אננעמען און טראכטן אז ס'ליגט אין דעם גארנישט פארקערט, ס'איז א גוטע סימן אז די פרוי זוכט די קשר און זי זוכט עס ביי דיר, ביי איר מאן, וואס איז דא פאר איר, און ווען זי זאגט זי וויל פילן מער קלאוס, איז פיין, איז זע וויאזוי דו קענסט איר מאכן פילן מער קלאוס, מער נאנט, מער אנגעווארעמט, און טראכט אריין צו עס איז דא עפעס וואס דו קענסט איר אפערן, ברענגען, אמאל דארף מען ספעסיפיש, יעדער מענטש האט זיך זיין שפראך וויאזוי ער זוכט צו האבן די ווארעמקייט, אפשר א מתנה, אפשר א צעטעלע, אפשר אויף אנדערע אופנים, איז איז איז יעדע מענטש האט זיך זיין וועג וויאזוי צו אויסדרוקן ווארעמקייט, קלאוסנעס, קלאוס, און און אמאל דארף מען. זיך בארעכענען מיט דעם. אבער ס'קען זיין, לסיום, נישט צו אוועקפאלן, נישט איבערלאזן די נקודה, וואלט איך געוואלט זאלסט טאקע באטראכטן און און טאקע די אופן פון נאנטקייט. פרויען זענען אסאך מאל זייער שטארק מבינים אויף די נאנטקייט, און מענער קענען אמאל זיין טון אלעס אבער מיט א חיצוניות'דיגע צוגאנג. מען בלייבט ווי א בחור אין ישיבה, און מען טוט נאך עפעס אז מען נעמט קעיר פון א ווייב, אבער מען טוט עס מיט א חיצוני'שע זאך, און פרויען זענען מבינים, און ווען א פרוי זאגט אז איך פיל נישט דער קלאוסנעס, קען עס קומען פון א פלאץ אז זי דערטראפט נישט די עכטע נשמה פון די מענטש, די אמת'ע אפנקייט פון די מענטש. און אויב דאס איז די פאל, דארף מען טאקע זען און באטראכטן צו דו שעצט באמת די רילעישאנשיפ, אונז גלייבן אין די מציאות אז אלעס הייבט זיך אן אין ווי וויפיל מען שעצט עס. א מענטש קען שעצן עפעס און ווערן קאנעקטעד צו דעם, ווערן מחובר צו דעם, און א מענטש קען נישט שעצן און אפילו ער ווייסט ער דארף עס טון וועט ער עס טון, אבער ס'בלייבט אביסל מן השפה לחוץ. ממילא אויב אונז זעמיר חושש אז אפשר איז דיין צוגאנג מער א חיצוניות'דיגע, מן השפה לחוצ'דיגע צוגאנג, וואלט איך געוואלט אז זאלסט באטראכטן צי דו שעצט באמת די רילעישאנשיפ. צו ס'איז עפעס וואס דו פילסט ווי דו ביסט אריינגעפאלן דא מן השמים און מילא וועסט טון דיין תפקיד חיים און קעיר נעמען פון דיין ווייב, אדער דו שעצט עס און דו עפרישיעטסט עס. אויב דו שעצט עס און דו עפרישיעטסט עס, איז מסתבר אז דיין ווייב פילט אמת'דיג קאנעקטעד, און ווען זי בעט נאר צו זיין מער קלאוס איז עס סך הכל א גוטע סימן אז זי וויל פילן נאך מער קלאוס, אדער אפשר איז עס עפעס וואס מ'דארף זיך בכלל נישט מתייחס זיין מער ווי פשוט פרובירן צו איר מהנה זיין בשעה. אויב. קענסטו נישט אנטייטלען אז דו ביסט טאקע עפרישיעטיוו, דו שעצט באמת די רילעישאנשיפ, דו שעצט די נאנטקייט, דו פרייסט זיך צו די נאנטקייט, איז קען דאס זיין א סימן טאקע פון איבערארבעטן די קשר און יא טרעפן רעספעקט און רצון צו די קשר אז ס'זאל טאקע אריבערקומען ווייל פרויען זענען מבינים און זי זאל טאקע קענען שפירן די קלאוסנעס. אסאך הצלחה, א גוט יאר. מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס. דא האט איר א קורצע שאלות ותשובות סעסיע פון הרב יצחק הערש בינעט מנהל מסורת.